אויב עס איז מעגליך האב איך עס געבראכט, אבער איך האב עס דא. איך האב עס געבראכט. לייוויק, שרה לייוויק, איר ווילט טאקע גארנישט טון? גארנישט, גוט. איז דאנקען מיר אייך סיי ווי סיי. לייוויק באקומט יעצט דאס ווארט.

נאטירליך וועל איך איצט נישט האלטן קיין רעדע, ווייל איך האב גערעדט אינדערפרי, און די וואס האבן געהאט א געלעגנהייט פון אייך צו זיין דארטן, איז אויף וויפיל איך הער אז מיין רעדע האט מוצא חן געווען, און אויב איר האט געהערט איז בין איך אוודאי צופרידן וואס איר האט געהערט, און איך האב אין די מיינע ווערטער וואס איך האב גערעדט היינט אינדערפרי, האב איך ארויסגעזאגט אסאך זאכן וואס טוען מיר וויי ספעציעל ווי א אידישען שרייבער ווי א אידישען דיכטער און איך מעג טראכטן איך מעג זיך נעמען דעם מוט צו זאגן איך גלויב אז איר וועט מיט מיר מסכים זיין אז איך האב אויך גערעדט אין אייער נאמען איבערהויפט אין נאמען פון די וואס האבן צו טון מיטן אידישן ווארט. די וואס האבן צו טון מיט אידישען ליד און מיט אידישער דערציאונג, דא זעה איך זיצן אסאך קאלעגן דיכטער און דיכטערין, דא זיצן לערער, און וועגן די דאזיגע מענטשן האב איך היינט אינדערפרי גערעדט, און איך האב אויף וויפיל מיר איז געווען מעגליך איבערצולעבן זייער דראמע אזוי צו זאגן, וואס אסאך מאל פיר איך עס אריין אין א טראגיק, אין א טראגעדיע, אסאך מאל, איך ווייס נישט צו אלעמאל קען מען עס, מעג מען, זיך דערלויבן צו פארוואנדלען די דראמע אין א טראגעדיע, און מיר אלע זאלן זיין די העלדן פון דער דאזיגער טראגעדיע. ווייל אז מיר זאגן טראגעדיע ווייסן מיר דאך אלע מיט וואס דאס שמעקט. טראגעדיע לויט דעם כלל פון דער דראמע איז אלעמאל אז דער סוף איז א שלעכטער. די העלדן קומען אום. יא. די העלדן קומען אום. אזוי איז איינגעפירט אזוי צו זאגן לויט דעם נוסח פון איינגעשטעלטע כללים אין דער דראמאטורגיע. איז היט איך זיך אסאך מאל אנצורופן מיין אייגענעם צוגאנג און אנצורופן מיין אייגענעם געמיט, שטענדיג אים פארוואנדלען אין א טראגעדיע, כאטש איך מייד ניט אויס שטענדיג דאס ווארט טראגיק. טראגיק איז אנדערש פון טראגעדיע. טראגיק קען זיך קען זיין אונזער לעבן און עס קאן און עס מוז זיך נישט ענדיגן שלעכט, אבער טראגעדיע דער געזעץ פון א טראגעדיע איז אז עס מוז זיין דער סוף א שלעכטער. אבער טראגעדיע אליין איז דאך א דערהייבענע זאך, זייער א דערהייבענע זאך אין דער ליטעראטור, מאמענטן וואו עס שפילט זיך אפ דער מענטשליכער גורל, דער מענטשליכער גאנג, מענטשליכע דורכפאלן און מענטשליכע קאמפן, ווי זיי ענדיגן זיך און ווי זיי ווערן דורכגעפירט. אבער דאס מיידט ניט אויס, איבערהויפט וואס פארנעמט מיך אסאך מאל, לעצטנס איבערהויפט, סיי דורך מיינע נסיעות וואס איך האב געמאכט און סיי דורך די ערפארונגען וואס איך האב אין אמעריקע, לעב איך נאך אלץ און איך גלויב אז איר אלע טוט אויך אזוי, אין דער דראמע וואס עס מאכט דורך דער אידישער שרייבער, דער אידישער ווארט טרעגער און דער אידישער ווארט שעפער, און אין דעם נעם איך אויך אריין דעם לערער. דאס איז אן אומגעווענליכע דראמע וואס זי וועט נאך זיכער געשריבן ווערן. איך האב געפרובירט מיט מיינע כוחות שוין איינמאל אנרירן דאס אין א דראמע, אויב אייך איז באקאנט, דער פאעט איז געווארן בלינד, וואו איך האב געשילדערט אויף א געוויסן פארשטעלטן אופן די מערכה פון מאריס ראזענפעלדן, און פון דער דראמע איז טאקע ארויסגעקומען דאס ליד וואס האט זיך אזוי גאנץ גוט צוגענומען, וואס איז אבער אויכעט א ליד וואס האט צו טון טאקע מיט דער טראגיק, דאס ליד אייביק. איך הייב זיך אויף ווידער און שפאן אוועק ווייטער. דאס ליד. האב איך אנגעשריבן ווי א פינאל דעמאלטס צו דער דאזיגער דראמע. עס האט זיך מיר געדוכט אז ראזענפעלד, וואס ער האט דורכגעמאכט זיין דראמע פון בלינדקייט, דורך זיין צוזאמענשטויס מיט דער סביבה ארום, מיט אמעריקע, און ער איז דערנאך געפארן איבער אייראפע, ער איז געווען אויכעט אין, אין דאכט זיך מיר אין פוילן איז ער געווען אין יענער צייט, אויב איך מאך נישט קיין טעות, כ'בין ניט זיכער. ער איז דאך שוין געווען אויף דער ארום דער טשערנאביצער קאנפערענץ, יא? יא, אין דער צייט פון טשערנאביצער קאנפערענץ, דאס איז שוין פופציג יאר, איז די דאס די דראמע וואס ער האט דורכגעמאכט אז ער איז געווארן בלינד, און דערנאך האט מען גערעדט וועגן דעם אז ער האט זיך געמאכט בלינד, אז ער האט זיך פארשטעלט פאר א בלינדן, פארשטעלט פאר א בלינדן כדי דורך דער בלינדקייט צו ציען מער אויפמערקזאמקייט, ווי ער האט געצויגן דורך זיינע ווערק, און דאס איז געווען זיין דראמע, אים האט זיך געדוכט אז מיט זיינע לידער, זיינע וואונדערבארע און שטארקע לידער וואס ער האט דאמאלס געשריבן, ער איז נאך איינע פון אונזערע קלאסיקער פון דער אידישער פאעזיע אין אמעריקע, האט ער, אים האט זיך געדוכט אז ער קריגט נישט נישט די אנערקענונג נישט די ווירקונג וואס אים האט זיך געדוכט אז דאס ליד זיינס דארף האבן, דארף ברענגען, כדי צו האט ער זיך פארשטעלט פאר א בלינדן, ער איז געווען אביסל בלינד און האט ער פארוואנדלט די בלינדקייט דערנאך אין א מין סימולאציע פון בלינדקייט, און נאך דעם האט ער אויפגעוועקט א אינטערעס דעמאלטס ביי דזשעיקאב שיף און ביי אנדערע, און אט דאס איז געווען די דראמע. וואס א גרויסער אידישער דיכטער האט געדארפט אט קעמפנדיג מיט זיין גורל מיט זיין אייגענע מזל האט ער געדארפט כדי צו אריינגיין אין דעם באוואוסטזיין פון די לייענער און אויפוועקן אינטערעס צו זיך האט ער קיין אנדער וועג נישט געפונען ווי אזוי אויפצורודערן די ארומיגע סביבה מיט דעם וואס ער איז געווארן בלינד און מען האט אים געמאכט א באנקעט און ער האט געדארפט גיין צום באנקעט און ער איז נישט געגאנגען, און אויפן סמך פון דעם איז האב איך אנגעשריבן דעמאלט דאס ליד אייביג. נאטירליך האב איך אין דעם אריינגענומען אויך זיך, און אויך דעם גורל פון יעדן אידישן שעפערישן מענטשן און יעדן אידישן דיכטער. דאס האב איך אייגענטליך געהאט אין זינען ווען איך האב היינט אינדערפרי גערעדט. הינטער מיין פלייצע איז געשטאנען די דראמע פון דעם אידישן שעפערישן מענטשן. די דראמע וואס ער מאכט דורך אין אמעריקע, די דראמע וואס ער מאכט דורך בכלל אינעם גאנצן אידישן לעבן, אויך אין ישראל, זייער א אומגעווענליכע, א אומגעווענליכע דראמע וואס עס מאכט דורך דארט דער אידישער שרייבער, דער אידישער דיכטער, אין דעם אזוי גערופענעם צוזאמענשטויס מיט דער העברעאישער ליטעראטור. און דאס קען מען נישט אוועקמאכן איינס און צוויי מיט דער האנט, עס איז זייער א גוואלדיגע, כ'מיין אז ריכטיג אז חבר ווייסמאן האט עס ריכטיג דערמאנט, באטאנט, עס איז זייער א אומגעוויינליכע גורל'דיגע דראמע וואס שפילט זיך אפ צווישן די דאזיגע צוויי שפראכן, צוויי ליטעראטורן. עס איז נישט גלאט אזוי א קאמף פאר אנערקענונג וואס דער העברעאישע וויל נישט אנערקענען דעם אידישן שרייבער און די אידישע ווילן פירן הצלה'ס מיט העברעאישע שרייבערס ס'איז נישט דעם, עס איז א ענין וואס מסתמא וועט זיך עס נישט אזוי שנעל לייזן, ס'איז א ענין וואס האט צו טון מיט דעם גאנצן גורל'ישן גאנג פון אונזער פאלק און פון דעם גאנצן גורל'ישן גאנג פון אונזער קולטור, דערפאר פאס איך עס אויף ווי אן אומגעוויינליכע געשעעניש, ווי עפעס אזיינס וואס עס קומט פאר צווישן די דאזיגע צוויי שיכטן. צווישן די צוויי שפראכן וואס עס קען ניט געמאלט זיין, קיין שעפערישער מענטש קען נישט איבערגיין, קען זיך ניט אוועקשטעלן אויף א צווייטן פלאן, ער קען ניט ווערן קיין צווייט-האנטיקער, ער מוז אלעמאל זיין דער ערשט-האנטיקער. אנישט קען ער ניט שרייבן, אניט קען ער ניט גארנישט ניט טאן, ער מוז זען פאר זיך דעם אינסטרומענט מיט וועלכן ער ארבעט, מוז ער אים זען ערשטקלאסיג. און דערפאר, עס קען ניט געמאלט זיין אז א העברעאישער דיכטער זאל זיך ניט פילן אז דאס וואס ער טוט איז ערשטקלאסיג, און עס קען ניט געמאלט זיין קיין אידישער דיכטער וואס ער זאל פילן, וואס ער זאל ניט פילן אז דאס וואס ער טוט איז ערשטקלאסיג. במילא איז דאס א צוזאמענשטויס פון צוויי ערשטקלאסיגע ערשיינונגען וואס איז זייער שווער צו פארשטיין זיי צו באגרייפן אז עס קענען זיין צוויי ערשטקלאסיגקייטן. ערשטקייט געהערט דאך צו אן ערשטן צו איינעם, עס קענען נישט זיין קיין צוויי ערשטע, עס קענען נישט זיין קיין צוויי ערשטקלאסיג. און דא אין דעם באשטיט די דאזיגע שוועריקייט. נו, האב איך וועגן דעם גערעדט. און עס שטייט נאך אונטער אלעמס פלייצע דאס וואס איז אפגעטאן געווארן מיט אונזער אידישער ליטעראטור אין רוסלאנד, אין סאוויעט רוסלאנד, די פארניכטונג. און דאס דארפן מיר אלע דורכטראגן אויף זיך, דורך זיך. ס'איז נישט גלאט עפעס א געשעעניש. וואס עס קומט פאר, מען ליינט אז מיר האט ארעסטירט שרייבער און אזוי ווייטער און ווייטער, אבער דער דער אידישער שרייבער, וואו ער זאל נישט זיין, דער וואס האט צו טון מיט דעם גורל פון זיין ווארט און מיט דעם גורל פון קאמף פון א ליטעראטור וואס איז אויפגעקומען אזוי הערליך אין משך פון דער גאנצער תקופה אונזערער, אין משך פון דעם גאנצן ערשטן האלבן פון דעם האלבן יארהונדערט. און מיטאמאל אזא אזא פארניכטונג אז דאס איז פשוט נישט באגרייפליך. ווען מיר, מיר טראגן זיך, ווען מיר לעבן זיך אריין אין דעם, כאטש אין איין דיכטער, נעמען, נעמען זאל וואס איין משה קולבאק האט איבערגעלעבט, כאפ איך אן. גענוג אליין דאס דורכצולעבן, דורכצוטראכטן זיך אז מען זאל זיך פילן פשוט אז מען קען ארונטער פון זינען. אזוי מען נעמט א גרויסן אידישן דיכטער, א ריינעם. אַן ערלעכן, אַ הערלעכן, און מען ברענגט אים אום, מען ברענגט אום זיין ליד, זיין וואָרט, פאַרוואָס, פאַרווען, נישטאָ קיין ענטפער אויף דעם, ניטאָ קיין שום דערקלערונג, ניטאָ קיין שום, קיין שום פאַרענטפערונג, קיין שום, קיין שום תירוץ קען דאָ ניט זיין, נישט צו באַגרייפן, ווייל דאָס זיינען זאַכן אַזוינע, וואָס אויב ער זאָל זיי וועלן איבערלעבן, מוז ער אַליין אַוועקגעשטעלט ווערן, פּשוט. שטעלן זיך ביים ראנד פון משוגעת. דערפאר, אזוי ווי מיר זענען דאך דא היינט אן אייגענע מסיבה, אזוי בין איך זיך משער, אידישע דיכטער, אידישע לערער, אידישע טוער פון דער ביבליאטעק, און געסט וואס זענען נאנט צו דעם, איז האב איך באשלאסן ביי זיך איך וועל לייענען א ציקל לידער פון מיין לעצטן בוך וואס האבן צו טון אט מיט דעם דאזיגן מאטיוו. איך האב דערמאנט היינט אויך אין מיין רעדע דעם אידישן דאן קיכאט. איך רוף אן כ'האב א סעריע לידער אין דעם בוך געווידמעט דעם אידישן דיכטער וואס זיי הייסן דאן קיכאט. און איר ווייסט דאך אלע מסתמא ווער דאן קיכאט איז געווען. א ריטער. א ריטער וואס האט זיך געגאנגען, וואס האט זיך געשלאגן מיט ווינטמילן, האט געפירט א גרויסע מלחמה, ניט אלעמאל האט ער געוואוסט מיט וועמען ער פירט די מלחמה און ווער איז זיין שונא, און ער האט געפירט א מלחמה אמאל מיט ווינטמילן, האט זיך געשלאגן מיט די ווינטמילן, אבער ער האט אלץ געהאט אזא אילוזיע אז ער גייט, אז ער זוכט ערגעץ זיין דולצינעא, ווי איר ווייסט. זיין פארגעשטעלטע כלה וואס איז געווען ערגעצוואו אין תוך ערגעץ א געווענליך מיידל א דארפס מיידל אבער ער האט זיך פארגעשטעלט אז ניט אנדערש ווי אן אילוזיע פון א פון א גוואלדיגער שיינקייט פון א גוואלדיגער פרינצעסן און ער איז צו איר געגאנגען ער האט זיך קיינמאל צו איר ניט געקענט דערגיין ער האט ניט געוואוסט וואו זי איז און ער האט געפירט די מלחמה מיט א וועלט און געפירט מיט מאדנע שונאים וואס ער האט קיינמאל נישט געקענט באגרייפן. אין דעם באשטייט די גרויסקייט פון דעם דאזיקן ווערק פון סערוואנטעס און פון דאן קיכאט. און נישט איינמאל האב איך געפילט, און איך פיל דאס היינט, און איך וועל דאס נישט אויפהערן צו פילן כל זמן מיר לעבן אין דער דאזיקער סיטואציע, און איך וועל אויך קיינמאל נישט ארונטערפאלן ביי זיך, און איך וועל אייך ניט עצה'ן צו ארונטערפאלן ביי זיך קיינמאל, קיינמאל נישט אונטערגעבן זיך. און אלעמאל גיין דעם דאזיגן וועג אין דער אילוזיע אז ערגעץ איז פאראן די אדער דער צו וועמען מיר גייען, און וואס ס'זאלן ניט זיין די די שטערונגען אויפן וועג, וועלכע ס'זאלן ניט זיין, מוזן מיר דורך די דאזיגע שטערונגען דורכגיין, אפילו ווען מען ברעכט האלדז און נאקן, ווי ס'איז געשען מיט דעם זעלביגן דאן קיכאט. האב איך געווידמעט א סעריע לידער צו דעם דאן קיכאט, און כ'וויל זיי דא אייך היינט איבערלייענען און מיט דעם און ענדיגן מיט אפאר אנדערע לידער אויך וואס האבן א כאראקטער אזוי צו זאגן מיט מיין צוגאנג צו אידישער דיכטונג, א מלך א מיין חבר מיין טייערער מלך ראוויטש וויל איך זאל ענדיגן מיט דעם ליד נח'ס תיבה וועל איך גערן טון זיין פארלאנג און מיט דעם וועל איך ענדיגן. איצט וועל איך בעטן אייער אויפמערקזאמקייט צו הערן נא א זיבן אכט לידער וואס איך האב אפגעקליבן און איך וועל זיי דא פאר אייך איבערלייענען. און איך גלייב אז דאס וועט זיין דער בעסטער וועג פון צוזאמענשליסן זיך מיט דער מסיבה וועלכע איז מיר אם נאנטסטן דערפאר ווייל דאס איז די מסיבה פון אונזער אידישער ליטעראטור. דאן קיכאט, געווידמעט דעם אידישן פאעט.

דורך וועגן, דורך ווילד-אומבאקאנטע, און רופט אן זיין מאגערן סוס, ניט אנדערש ווי נאר ראסינאנטע. ער הוידעט זיך שטאלץ אויף זיין סוס, אין טרוים פון אן אלוועלט בעל דעה, און הימלט א גרוס נאך א גרוס, צו דער וואס ער רופט דולצינעיע, ער טוט זיך א בראך אין געהויד אין קלעם פון זיין לעפישן קיווער לויכט אויף אין געזאנג צו דער מויד, שוין איינמאל א פרוי נישט א ביווער, א ליכטיגע פרוי וואס וואשט גרעט. און רייניגט אויך שטאלן מסתמא. פאר אים איז זי ליד פון פאעט. פאר אים איז זי הימלשע דאמע. ער גייט פון געפעכט צו געפעכט. מיט ווינטמילן גייט א צופלאמטער. און קרעכצט אפ דערנאך גאנצע נעכט.

זעט נאָר אַ שטיק האָלץ אין דעם שפּיז, אַ צעלאָמעטן שטעקן, און זאָגט ער עס ווען צו זײַן האַר, צעלאָזט זיך נאָך מער דער בעל-חלום, אַז דער, וואָס גייט בראַוו אין געפֿאַר, האָט אייגענע וועגן און כּללים, און זאָל ער פֿון טויזנט מאָס רייד איין ווארט דולצינעיא נאר זאגן וועט גלייך אים אן אדלערשע פרייד צום ליכטיגן שטערן דערטראגן. עס רייט דאן קיכאט אויף זיין סוס, און פאנטשא גייט נאך אים אהינטער, ער קלאגט אויף זיין ריטערמאן'ס שטות, און עפעס דערווייל דאך פארדינט ער. דער ריטער זעט גאלד אינעם טוי און רייט גלייך אריין אין א וואלקן, ווען ערגעץ די ליכטיגע פרוי אין שטאל האט די קו אויסגעמאלקן. און דא, דאן קיכאט רייט דערווייל ארויס פון דעם וואלקן געדיכטן. און טראָגט אויף סוף-טאָגיקער מײַל אַ האַרץ פֿול מיט וווּנדער-געשיכטן. עס ברענט אויף זײַן פּנים אַ וווּנד. נאָר ער, אין געשטייגער פֿון ווייען, באַנייט פֿאַר די שטערן זײַן בונד מיט דער, וואָס ער רופֿט דולצינעאַ. אַ שטאַל איז אַ שלאָס אין פֿאַרטאָג.

איך בארג א סאנעט היינט ביי מיגעל סערוואנטעס, ביים גרויסן מחבר פון שלים דאן קיכאט, דעם ווינטמילן קעמפער אויף חוזק'ס באראט, וואס רייט ווי א העלד אויף זיין פערד ראסינאנטע, און טראכט אויס פארשלונגען אין טרוימען געשפאנטע א דאַמע פאַר זיך, צי פון דאָרף צי פון שטאָט, און מאַכט פון איר שיר ניט אַ מענטשישן גאָט, און זינגט צו איר נאָמען מיט ווערטער צופלאַמטע. איך באָרג אַ סאָנעט, ווייל מיין אייגענער אוצר פון וואָרט איז היינט צו, און מיין ליד איז היינט מיד. איך שלעפ מיך קוים קוים פון געראנגל יריד, אפילו קיין פאנטשא נישטא פאר אן עצה, און ווינטמילן שטייען פון האלץ און פון ציגל, און דרייען און דרייען די ווינטיגע פליגל. צווייטער סאנעט, האלב וואך.

א ליד וועגן גיין אין געפעכט מיטן שטן, און וועגן דערפילן ס'געבאט פון געבאטן, די ליבשאפט די ריינע, דאס געבאט פון פאעט. ער זאגט אפ און גיט מיטאמאל זיך א וואקל, א שמייכל א קרומער צופיבערט זיין מויל, דערנאך, מיט אן איבערגעוועלטיגטן גרויל, ער רוימט מיר אין אויער אריין, סך הכל! און גיט זיך א כאפ גלייך מיט שטאלצקייט געניטער, און שטייט א פאר'משפט'ער אייביגער ריטער. די גרעסטע גבורה און דעם גרעסטן צארן באוועלטיגט דאן קיכאטן אין דער טיף פון נאכט, ווען ס'נעמט אים דאכטן אז א שונא'ס מאכט דורך כישוף ברענגט צונויף אין גלייכע פארן געשטאלטן ענליכע אין אויסזען און אין יארן געראטענע אין אים אין שטרענגן ריטער טראכט געפאנצערטע, זיי רייטן צו אן ערן שלאכט מיט זעלביגן געקלימפ פון שפיז און שפארן. זיין צארן שטייגט נאך מערער ווי זיין גבורה, ער יאגט, ער גאלאפירט, ער ווארפט זיין שפיז, און מיינט געוויס אז ער באזיגט א ריז, און מיטאמאל דערזעט ער זיך אין קעגנער'ס צורה.

איצט א טייל לידער פון אן אנדער כאראקטער, פון אפשר פון א גלייביגערן כאראקטער. אין דעם טאג ווען דו וועסט ווערן באגערט, וועלן זיך אויפזאמלען אלע דיינע ברידער, זיי וועלן קומען פון גאר דער ערד מיט נייע ערשט געבוירענע לידער, זיי וועלן ארומרינגלען דיין הויז אין א דערווארטונג קייט זיך שליסן אז דו זאלסט מיט פרייד צו זיי ארויס און זיי אויפנעמען און זיי באגריסן. און אז עפעס אנדערש וועט געשען וועלן זיי אליין דיינע טירן צופראלן, און אלץ וואס זיי וועלן דערזען וועט זיין לויטער ליכט און לויטער שטראלן. איבער די דילן וועט זייער גאנג.

א נייעם רמז פון לייב און פון זאכן, וועט געשען, עס וועט מוזן געשען, דו באגערטער, אויפס ניי וועסט אויפשטיין און דערוואכן. גאט איז ר. גאט איז רו ווען מענטש איז אומרו. זוכסטו רו באגערסטו גאט. אויף די וועגן פון דיין אומרו בענטש דעם אפגאנג פון דיין טראט. אַלע גורלדיקע קנופּן בינד פֿונאַנדער און צוקניפּ. אַלע װערטער װילן שטילקײט אײַנצושלאָפֿן אױף דײַן ליפּ. טראָג די שטילקײט זײ אַנטקעגן, זײער לעצטן צוק פֿאַרנעם, װען דײַן ליפּ גיט װײך אַ שמײכל צו דער שטרענגקייט פון דיין ברעם. קוים דער שמייכל ברעכט זיך איבער צווישן דוכטעניש און וואר, דעמאלט זעסטע גאט אין פנים דורך דיין ברעם'ס א דינסטער האר. דעמאלט זעסטו גאט בארירט דיך

אין דער הייליגער פליכט דעם יאָך פון פאַרדראָסן פון זיך וואַרף אַראָפּ, און מער נאָך, טו אָפּ פון זיך צאָרן, ווען זילבערנע פּאַסן באַקרוינען דיין קאָפּ. מיט צייטיגער זאלבונג פון יארן. איך הער אמאל שארכן אהינטער מיין טיר. ווען צו איז די טיר אויף א ריגל. מיין צימער נאך איידער איך גיב זיך א ריר. ווערט פול מיט צופלאטערטע פליגל.

מיין טונקעלע שעה ביים אראפזינקען שווער גייט אויף אין צושטראליגטער גרינגקייט, איך גיב זיך א ריס צו דער גרינגקייט פון ליכט דורך שווארץ ווענט וואס ווערן אלץ ענגער, כ'טו ווידער זיך אן אין דיין הייליגער פליכט.

פארגעסן זייער טבע צו זיין שלעכט. די חיות ליגן אויסגעלייגטע אין דער תיבה, אן צוים, אן שטייג, אין פרידליכקייט אליין. דער לייב קוקט מילד מיט זיינע גרויסע אויגן, א שמייכל שפילט זיך אויף דעם לעמפערט'ס ציין. א לאם מיט צוטרוי צו א וואלף זיך טולעט, א שלאנג מיט ווייכע שארכן רינגלט זיי ארום, און נח'ס קינדער שם און חם און יפת צום אלטן טאטנ'ס מעשות הערן צו זיך פרום. דער אלטער נח

נאך שלעכטער איז געווען די חיה צוק און גוואלד פון איצטער אן, נאך אויסגעלייטערטקייט פון תיבה, זיי וועלן גליק נאר שפרייטן איבער פעלד און וואלד. דעם אלטנ'ס קול צוטראגט זיך דאסמאל קלערער,

זיי קוקן זיך ארום, אלץ דוכט זיך ווי געווען. דער לייב ווי פריער ליגט און אויך אזוי דער לעמפערט און אויך דער וואלף. די לאם אבער איז נישט צו זען. וואו איז די לאם? זי איז חלילה ניט געשעדיקט, זי ליגט אָבער פֿאַרקראָכן אין אַ ווינקל איין אַליין, איר וואָל צעשויבערט, אירע ליפּן שוימען, און ביידע אויגן טרויערן אין שטיל געוויין. וואָס איז געשען אין דער מינוט פֿון דרימל? די לאם קען נישט דערציילן, זי איז שטום, און שטום איז אויך דער לייב און אויך דער לעמפערט, און אויך די שלאנג וואס רינגלט זיי ארום. דער מבול איז שוין איינגעשטילט, די תיבה שווימט זיך, זי וויגט זיך איבערן גלאַטן שפּיגל פֿון דעם ים, נאָר נח מיט די זין, זיי דרעמלען שוין נישט אײַן מער. זיי זוכן פּתרון פֿאַר די טרערן פֿון דער לאַם.

איז פריי פאר דיר מיין טיר, און וואס דו דארפסט מיר זאגן, קום און זאג. איך רוף דיך חסד'דיגער, ווייל איך האף אז דו וועסט צוקומען צו מיר מיט גנאד, און פון דעם אין סוף וואס איז דא אין שלאף, וועסטו מיר אנטרויען דעם העלסטן סוד. זאל נאר ניט אונטערשפרינגען פאר דער צייט אן אומברענגער מיט פעטלע צי מיט שווערד, און אן שום שולד און סיבה פון מיין זייט, צו שליידערן מיין בלוט איבער דער גארער ערד. אויב נאר נישט גוואלד טויט לויכט אויף אין מיין געדאנק ווען איך זעה דיך אויפשיינען מיין ווייסער לעצטער טאג. אויף מיינע ליפן שפרייט זיך אויס א דאנק פאר נאך צוויי צענדליג שעה וואס איך פארמאג. פון די פאר צענדליג שעה, די לעצטע שעה. נעמט אויפגיין אין איר זעכציגסטער מינוט. א גרויסע צאל פון רגעס איז נאך דא. צו יעדער רגע זאג דאס ווארט ס'איז גוט. מחילה, קום אויף אלץ, קום אויף אלץ וואס איך האב געטון, געווען, גיי אויף.